זאגט די הייליגע משנה אין מסכת שבת דף ל"א עמוד ב', זאגט די משנה אונטן, על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן וועגן דריי עבירות שטארבן פרויען בשעת זיי האבן א קינד, על שאינן זהירות בנידה, אויף דעם וואס זיי זענען נישט נזהר אין הלכות נידה, בחלה, הלכות הפרשת חלה, ובהדלקת הנר מיטן צינדן די לעכט פרייטאג צונאכטס. ר' עקיבא אייגער אין תוס' ר' עקיבא אייגער אויף די משניות איז מדייק, די לשון המשנה שטייט הדלקת הנר, זאגט ער אז די משנה קומט מרמז זיין דאס וואס עס שטייט אין תקוני זוהר אז ס'ליגט אויף די מאן אנצוגרייטן די לעכט, די פרוי צינדט עס נאר אן. וועגן דעם דרוקט די משנה הדלקת הנר ווייל די תיקון הנר ליגט אויף די מאן און די פרוי דארף עס נאר אנצינדן. פרעגט די גמרא, איינע פון די דריי זאכן איז געווען נידה, פרעגט די גמרא נידה מאי טעמא? געווענליך שטראפט די אייבישטער מידה כנגד מידה, אמר רבי יצחק היא קלקלה בחדרי בטנה זי האט מקלקל געווען בדם נידה וואס קומט ממקור דמיה, לפיכך תלקה בחדרי בטנה ווען זי האט א קינד, פרעגט די גמרא תינח נידה פארשטיי איך זייער גוט, חלה והדלקת הנר מאי איכא למימר? ענטפערט די גמרא כדדרש ההוא גלילאה, די חכם די תנא פון די גליל האט געדרשנט פארנט פון רב חיסדא עליה דרב חיסדא אמר הקדוש ברוך הוא די באשעפער האט געזאגט פאר כלל ישראל אזוי, רביעית דם נתתי בכם, איך האב ענק געגעבן לעבן, זאגט רש"י חיי אדם תלוין בו, די רביעית דם איז די עיקר פון חיות פון די מענטש, על עסקי דם הזהרתי אתכם, איך האב ענק אנגעווארנט בענין פון דם נידה, וואס איז עסקי דם, גייען מיר יעצט ארויף צו דף ל"ב עמוד א', זאגט די אייבערשטער ווייטער פאר כלל ישראל, ראשית קראתי אתכם, איך האב ענק אנגערופן ראשית, רש"י צייכנט צו א פסוק אין ירמי'.

זאגט די אייבישטער, אם אתם מקיימים אותם, די זאכן וואס איך האב ענק געבעטן מקיים צו זיין מוטב איז גוט, אם לאו, הריני נוטל נשמתכם, וועל איך צונעמען ענקער נשמה, און אזוי אטאמאטיש גייט פארלוירן ווערן די רביעית דם, ס'וועט ווערן אויסגעלאשן די נר פון די נשמה, און ס'וועט נתבטל ווערן די שם ראשית ווייל מ'פארלירט די חיות. פרעגט די גמרא ומאי שנא בשעת לידתן, און פארוואס פונקט ווען מען געבוירט א קינד פונקט דעמאלטס ווערט די פרוי געשטראפט אויף דעם, ענטפערט די גמרא, די גמרא גייט אראפברענגען אלס א תשובה צו דעם גייט די גמרא אראפברענגען אפאר אזעלכע מליצות וואס פלעגט ארומגיין אין יענע צייטן, וואס עס ברענגט ארויס די נקודה וואס די גמרא וויל נוצן פאר א תירוץ מסביר צו זיין פארוואס פונקט ווען מען האט א קינד דעמאלטס ווערט מען נענש. אמר רבא, האט רבא אראפגעברענגט אזא מליצה וואס ס'פלעגט זיין דעמאלטס, נפל תורא חדד לסכינא, ווען די אקס פאלט אראפ פון זיך אליינס דעמאלטס שארף אויס די מעסער, אנשטאט זאלסט דארפן ווארטן ביז ער שטעלט זיך אויף נאכאמאל דער אקס, און דעמאלטס גייסטו אים דארפן אראפלייגן, איז יעצט בשעת ער ליגט, שארף אויס די מעסער און זאלסט אים שעכטן, די זעלבע זאך איז אויכעט ווען א פרוי, ווען זי געבוירט א קינד איז עס א שעת סכנה, ליגט זי שוין סיי ווי אויפן בעט, דעמאלטס כביכול די מלאך המוות קען גרינגער צוקומען צו איר און דעמאלטס רעכנט מען זיך אפ מיט איר אויף אנדערע זאכן אויכעט. אביי אמר, א אנדערע מליצה, תפיש תירוס אמתא ווען א מענטש האט א אמה, א דינסט, וועט ער לאזן אז ס'זאל ווערן די זאכן וואס זי טוט נישט גוט זאל ווערן אזוי ווי מ'זאגט ביי אונז די מעסטל ווערט איבערגעפילט און נאכדעם בחד מחטרא ליהוי מיט איין גוטע קלאפ וועט מען איר געבן א ווארף אראפ. און די זעלבע זאך אויך, די פרוי האט שוין אסאך זאכן פארדעם, אבער מען ווארט ווען ס'קומט א שעת הכושר, רעכנט מען זיך אפ אויף אלעס אויף איין מאל. רב חסדא אמר, א אנדערע מליצה, שבקיה לרויא דמנפשיה נפיל, לאז אפ דעם שיכור, דארפסט דיך נישט אנשטרענגען אים אראפצואווארפן, דו ווארט נאר ווארט, דו וועסט שוין זען, ער וועט זיך אליינס גייט אראפפאלן פון שכרות, די זעלבע זאך אויכעט, אז ווען א פרוי האלט ביים געבוירן א קינד, דארף זי גרויס רחמי שמים, איז א שעה אז די אייבערשטער זאל איר העלפן און אלעס זאל גיין כשורה, איז לאזט ער איר אפ און ער העלפט איר נישט און פון זיך אליינס ווערט זי געשטראפט און זי ווערט נפטר. מר עוקבא אמר, א אנדערע מליצה, רעיא חגרא ועיזי רהטן, אויב א מענטש איז א פאסטוך און ער איז א חיגר, ער איז הינקעדיג, ער קען נישט געהעריג נאכלויפן די עזים די ציגעלעך וואס לויפן שנעל, אבב חוטרא מילי. ווען זיי גייען אנקומען צו די טיר, דעמאלטס גייט ער זיך אפרעכענען מיט זיי, און ואבי דרי חושבנא, ווען מען קומט אן צו די דיר, גייט ער שוין זיך אפחשבונען מיט יעדעם איינעם און שלאגן וועם ער האט געדארפט שלאגן. די זעלבע זאך אויכעט, אז געווענליך האט א פרוי זכותים וואס איז מגין, אבער ווען זי קומט אן צו א סכנה, ווען זי האט א קינד, און זי דארף אנקומען צו רחמי שמים, דעמאלטס דער מקטרג טרעפט א שעת הכושר, אז זי זאל נישט ווערן געראטעוועט, און דעמאלטס רעכנט מען זיך אפ מיט איר. רב פפא אמר, אבב חנואתא נפישי אחי ומרחמי, ווען ס'קומט צו די פתח פון די חנות, ווען ס'איז דא עסן דארטן, דעמאלטס פלוצלינג יעדער איינער ווערט דיין קרוב, יעדער איינער ווערט דיין דיין ברודער, ווייל יעדער איינער וויל הנאה האבן פון די השפעה וואס איז דא דא. אבער אבב בזיוני, מ'האלט ביי די טיר פון א פלאץ פון ארעמקייט, לא אחי ולא מרחמי, קיינער וויל דיך נישט אנקוקן, קיינער וויל נישט שטיין לעבן דיך, די זעלבע זאך אויך ווען די פרוי איז געזונט און זי אלעס אלעס איז כשורה, דעמאלטס איז דא גענוג סניגורן וואס זאלן זאגן גוטס אויף איר, אבער איינמאל זי די מצב איז נישט גוט, דעמאלטס איז די די סניגורן גייען אוועק פון איר. על כל פנים, דאס איז די זאך ביי א פרוי, א פרוי האט געוויסע זאכן וואס אונז האבן מיר געהאט געזען, בשעת לידה איז מען בודק די דריי מצוות וואס זי האט, פרעגט די גמרא, דאס אלעס איז ביי א פרוי, אבער ביי גברי והיכא מיבדקי, ווען איז מען בודק א מאן? אמר ריש לקיש בשעה שעוברים על הגשר, בשעה מ' בשעת מען גייט דורך א ברידזש, וואס דאס איז אויכעט א מקום סכנה, איז דעמאלטס איז ער אויך אין די זעלבע מצב ווי א פרוי איז ווען זי האט א קינד. פרעגט די גמרא גשר ותו לא? די איינציגסטע פלאץ וואס דו קענסט זיך אויסמשל'ען ווען א מאן האט א שעת סכנה ווען ער גייט אויף א ברידזש. ענטפערט די גמרא אימא כעין גשר, ס'מיינט טאקע אלע ענליכע מצבים. דערציילט די גמרא רב לא עבר במברא דיתיב ביה עכום, רב איז נישט דורך געגאנגען די וואסער מיט א שיף וואס איז געזעצן דארטן אויכעט א גוי, אמר האט ער געזאגט דילמא מיפקיד ליה דינא עליה אפשר גייט זיך די דין ארויף גיין אויף אים מתפיסנא בהדיה און איך וועל שוין ווערן מיטגעשלעפט צוזאמען מיט אים. שמואל לא עבר אלא במברא דאית ביה עכו"ם, פארקערט, שמואל איז נאר געגאנגען אין א שיף וואס איז אויך געווען א גוי, אמר, שטנא בתרי אומי לא שליט, דער שטן צוויי אומות, צוויי פעלקער גייט ער נישט זיך געוועלטיגן אויף איינמאל, און דאס גייט מגין זיין אז ס'זאל גארנישט געשען אויף מיך. כ'האב געזען א שיין ווארט בשם רבי יצחק שלמה אונגאר, ער איז געווען די רב אין חוג חתם סופר אין בני ברק, ער האט ארויסגעגעבן א ספר תורת איש, ברענגט זיי צו דארטן, ער פרעגט וואס איז פשט געווען אז טאמער די אייבערשטער האט גוזר געווען אז עפעס זאל געשען אויף שמואל וואס גייט ער אויפטון מיט דעם אז ער גייט צוזאמען מיט א גוי אינעם שיף, זאגט ער זייער שיין, ברענגט אראפ א אלשיך הקדוש וואס איז מסביר א פסוק אין תהלים אז ווען די אייבערשטער קוקט אויף די אידן און ער טרעפט נישט קיין שום זכות קוקט ער אויך אויף די גוים, און מען שטעלט זיי כאילו צאם, און קעגן די בעסטער גוי איז די ערגסטע איד נאך גוט, נאך גאלד. און טייטשט מיט דעם א פסוק אין תהלים. האט רבי יצחק שלמה אונגאר מסביר געווען מורא'דיג שיין מיט דעם, דאס האט שמואל געזאגט, ער איז נאר דורכגעגאנגען מיט א שיף וואס האט אויך געהאט א גוי, ווייל ברוב ענוותנותו האט ער געהאלטן אז ער אליינס האט נישט קיין שום זכות געראטעוועט צו ווערן. און מען טאר נישט גיין אין מקום דשכיח היזיקא, שטן איז מקטרג בשעת סכנה, ממילא איז ער געגאנגען צוזאמען מיט א גוי, און אזוי אז מען גייט צוזאמשטעלן זיי ביידע צוזאמען וועט ער שוין זיין גוט, ווייל קעגן דעם גוי, קעגן דעם איז ער גוט. זאגט די גמרא ווייטער ר' ינאי בדיק, ער האט בודק געווען, פאר ער איז דורך געגאנגען ועבר, און נאכדעם איז ער דורך געגאנגען, ער געוואלט זיכער מאכן אז ס'איז גוט, אז ס'איז גענוג שטארק, ס'האט נישט קיין לאך. רבי ינאי לטעמיה דאמר, לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה, א מענטש זאל קיינמאל זיך נישט שטעלן במקום סכנה לומר, זאגן שעושין לו נס, ווייל שמא אין עושין לו נס, אפשר נישט, און ואם עושין לו נס, מנכין לו מזכיותיו, און טאמער מען גייט יא טוהן א נס, וועט דאס וואס עס איז געשעהן א נס צו אים, וועט אראפנעמען פון די זכותים וואס ער האט שוין געהאט. אמר רב חנן מאי קרא ווי איז מרומז אין פסוק דער ענין? שטייט אין פסוק אין פרשת וישלח, יעקב אבינו האט געזאגט קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, דרש'נט מען אז ס'איז נתקטן געווארן די די זכותים, איז געווארן קליין צוליב דעם וואס ער האט געהאט א נס. רבי זירא ביומא דשותא ווען ס'איז געווען א טאג וואס איז געווען גאר א שווערע ווינט, לא נפיק לביני דיקלא איז ער נישט ארויסגעגאנגען צווישן די טייטל ביימער, אמר רב יצחק בריה דרב יהודה לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, א מענטש זאל אייביג בעטן ער זאל נישט ווערן קראנק, ווייל שאם יחלה, אויב איז ער שוין יא געווארן קראנק, אומרים לו הבא זכות והפטר דו ברענגסט, דארפסט יעצט ברענגען א זכות כדי צו ווערן געפטר'ט, ווייל איינמאל מ'איז שוין קראנק קוקט מען שוין אויף אים זעהן אלעס וואס גייט פאר, אמר מר עוקבא מאי קרא ווי איז מרומז אין די פסוק, שטייט אין פסוק כי יפול הנופל ממנו, דרשנ'ט מען הנופל ממנו, ממנו להביא ראיה, ער פון אים דארף מען ברענגען א ראיה צו ווערן געראטעוועט, תנא דבי רבי ישמעאל נאך א דרש וואס מ'האט ארויסגעדרשנ'ט פון דעם פסוק, אז די פסוק דרוקט זיך אויס כי יפול הנופל ממנו. ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית איז שוין געווען אנגעשריבן נאך פאר דער מענטש איז געבוירן אז ער זאל אראפפאלן דא, פארוואס? שהרי לא נפל, ער איז דאך נאכנישט אראפגעפאלן, והכסוף קרוי נופל, מען זאגט אז ווען דער מענטש גייט נישט לייגן די מעקות כי יפול הנופל, דער נופל גייט אראפפאלן, רעדט מען דאך נאך פאר ער איז אראפגעפאלן והכסוף קרוי נופל. אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב, הגם עס איז שוין אנגעשריבן אז ער זאל אראפפאלן, דער וואס לייגט נישט די מעקה, ער איז זיך מחייב ווייל עס איז געווען מגלגלין חובה על ידי חייב, איז ער שולדיג אויף דער וואס ער האט צוגעברענגט אז דורך אים זאל יענער אראפפאלן. תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא מי שחלה, אויב איינער איז געווען קראנק ונטה למות, און ער איז שוין רחמנא לצלן געווען גענויגט צו שטארבן, אומרים לו התודה, בעט מען אים ער זאל זאגן ווידוי, שכן כל המומתין, די אלע מענטשן וואס מען הרג'עט, בית דין הרג'עט מתודין, זיי זאגן ווידוי פאר דעם. זאגט די גמרא ווייטער, אדם יוצא לשוק, אויב א מענטש גייט ארויס אויפן גאס יהא דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט, מ'האט אים איבערגעגעבן פאר א סרדיוט וואס אים טראגט מען צו די משפט, ס'איז די גרינגסטע זאך, חש בראשו, טאמער שפירט ער זיך שוין חס ושלום עפעס, פאנגט אן נישט צו גוט צו שפירן, יהא דומה בעיניו כמי שנתנוהו בקולר, מ'האט אים געגעבן בקולר, דאס איז אביסל א א הארבערע מדריגה ביי די סדר פון די משפט. מ'געבט אים שוין צו איינער וואס ברענגט די עונש אבער מ'קען זיך נאך ארויסדרייען. עלה למיטה, טאמער א מענטש איז שוין אריינגעפאלן אין בעט ונפל, איז דעמאלטס יהא דומה בעיניו כמי שהעלוהו לגרדום, וואס דאס איז שוין גאר א שווערע מדריגה, לידון, וואס דארטן געווענליך קען מען זיך נישט ארויסדרייען, שכל העולה לגרדום לידון, איז אם יש לו פרקליטין גדולים, נאר טאמער ער האט גאר גוטע אדוואקאטן, לויערס, דעמאלטס ניצול קען ער ווערן אויסגעלייזט, ואם לאו, און טאמער נישט אינו ניצול, קען מען נישט ווערן אויסגעלייזט, ואלו הן פרקליטין של אדם, וואס זענען די פרקליטין פון די אדם, פון די מענטש, תשובה ומעשים טובים, און זאגט די גמרא, זאגט די ברייתא, א מורא'דיגע זאך, א מורא'דיגע חיזוק, אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה, אפילו איז דא נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק שלעכטע מלאכי חבלה וואס זענען מליץ רע אויפן מענטש, אבער ואחד מלמד עליו זכות, און ס'איז דא איין מלאך וואס זאגט יא זכות, ניצול, ווערט ער געראטעוועט, שנאמר אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף, להגיד לאדם ישרו ויחננו, ויאמר פדעהו מרדת שחת, וגומר ווערט מען געראטעוועט. זאגט די גמרא ווייטער רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, נישט נאר אז טאמער ס'איז דא איין מלאך וואס זאגט גוטס, אפילו דער מלאך וואס זאגט גוטס איז נישט אינגאנצן גוט, אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה באותו מלאך לחובה, דער מלאך טוב איז אויך נײַן און נײַנציק פראצענט פון אים איז נישט גוט ואחד לזכות, פון אים איז דא איין פראצענט וואס איז גוט, ניצול ווערט ער געראטעוועט שנאמר מלאך אחד מני אלף. און ס'איז געווען יעצט די יארצייט פון ר' אלחנן יוסף הערצמאן, ער איז געווען די רב פון די מירער שטיבל אין וויליאמסבורג, וויל איך נאכזאגן א זאך וואס ער האט פארציילט, ס'איז געדרוקט אין ספר מופת הדור. האט ער געזאגט אזוי, ער איז געווען אין שאנכיי צוזאמען מיט די מירע בחורים בשעת די וועלט מלחמה. אין שאנכיי איז איינער פון די בחורים אמאל קראנק געווארן זייער א א שווערע קרענק, ער איז געווען ממש די דאקטוירים האבן שוין אויפגעגעבן אויף אים. די משגיח האט עס געהערט, די מירע משגיח רבי יחזקאל לעווענשטיין, האט ער געעפנט א גמרא אין מסכת שבת, און האט אנגעפאנגען פארצולערנען פאר די ישיבה די גמרא וואס אונז האבן יעצט געלערנט, אז אפילו טאמער איז נאר דא איין מלאך, און אפילו טאמער דער מלאך איז נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק חובה, און איין קליינע פראצענט איז זכות, און ווען ער האט געענדיגט פארזאגן די גמרא האט ער געעפנט די ארון קודש און ער האט געוויינט צום אייבערשטן רבונו של עולם, דער בחור וואס איז יעצט קראנק, ער האט איבערגעלאזט, ער איז געשטאמט פון דייטשלאנד, ער האט איבערגעלאזט זיין עלטערן שטוב און ער איז געקומען לערנען אין מיר עטליכע יאר פארן מלחמה, האט ער דען נישט איין פון טויזנט זכותים? איינס פון טויזנט! און גלייך נאכדעם ר' יחזקאל צוזאמען מיט די גאנצע ישיבה האבן אנגעפאנגען צו זאגן תהלים, און גלייך נאכדעם וואס זיי האבן געענדיגט זאגן תהלים האט מען געזען א שינוי לטובה אין דעם בחור, און ער איז געווארן אינגאנצן אויסגעהיילט, און רבי אלחנן יוסף האט אויסגעפירט אז דער בחור איז היינט א גרויסער מרביץ תורה אין אמעריקע, סאו כ'ווייס נישט ווער ס'איז געווען, אבער על כל פנים וואס איז נוגע פון די גמרא פאר אונז, קען מען עס נוצן פאר א חיזוק ספעציעל די היינטיגע צייטן, זאל עס טאקע זיין א זכות סיי פאר רבי אלחנן יוסף וואס האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, און סיי פאר אונז און פאר אלע חולי ישראל. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, ברענגט די גמרא א ברייתא וואס גייט ארויף אויף די ענין וואס אונז האבן געלערנט אין אונזער משנה על שלש עבירות נשים מתות יולדות אויף דריי עבירות ווערן פרויען נפטר יולדות ווען זיי האבן קינדער רבי אלעזר אומר א אנדערע גירסא נשים מתות ילדות זיי ווערן נפטר בשעת זיי זענען יונג און דאס זענען די דריי עבירות וואס די משנה האט אויסגערעכנט רבי אחא אומר ער האט צוגעלייגט א אנדערע עבירה בעון שמכבסות צואת בניהם בשבת זענען עובר אויף מלאכת ליבון זיי וואשן די קליידער שבת ויש אומרים על שקורין לארון הקודש ארנא זיי פירן זיך נישט אויף, זיי דרוקן זיך נישט אויס מיט די ריכטיגע כבוד פאר די ארון קודש און בית מדרש, מען רופט עס אן מיט די זעלבע לשון וואס מען רופט אן א שענקל ביי זיך אינדערהיים. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, בעון שני דברים עמי הארצות מתים, די עם הארצים שטארבן פון צוויי עבירות, איינס, על שקורין לארון קודש ארנא, און ועל שקורין לבית הכנסת בית עם, מען רופט עס א פלאץ ווי מען קומט זיך צאם, מען וויל פארברענגען אביסל, שמועסן אביסל, בית מדרש דארף מען אנרופן א ספעציעלע חשוב'ע נאמען. זאגט די גמרא ווייטער תניא וואס מען לערנט אין א ברייתא רבי יוסי אומר שלושה בדקי מיתה נבראו באשה דריי זאכן וואס זענען בודק צו מען דארף שטארבן זענען באשאפן געווארן ביי די פרוי דאס איז וואס אונז האבן געלערנט אין אונזער משנה ואמרי לה שלושה דבקי מיתה דריי זאכן קלעבן זיך אן צו די פרוי נידה והדלקה חלה והדלקת הנר איז חדא כרבי אלעזר וחדא כרבנן די וואס איז די בודק איז אזוי ווי אונז האבן געהאט געלערנט אין די משנה בשעת מען האט א קינד איז מען בודק און דבקי איז קלעבט זיך צו זאלן נפטר ווערן פארן זמן אויב זיי זענען נישט נזהר געווען תניא וואס מען לערנט אין א ברייתא רבי שמעון גמליאל אומר, הלכות הקדש תרומות און מעשרות, די הלכות פון הקדש תרומות און מעשרות הן הן גופי תורה, אבער ונמסרו לעמי הארץ גייט מען ארויף צו דף ל"ב עמוד ב' עס איז איבערגעגעבן געווארן פאר עמי הארצים, איז רש"י מסביר אז עס איז א זאך וואס יעדער איינער פארלאזט זיך אויף א צווייטע איד, הגם עס איז פון גופי תורה, עס איז זייער גרינג נכשל צו ווערן, און אף על פי כן מעיקר הדין פארלאזט מען זיך אויף יעדן איינעם וואס ער זאגט אז ער האט מפריש געווען תרומות און מעשרות. תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא רבי נתן אומר בעוון נדרים מתה אשה של אדם מיט די זינד פון נדרים וואס א מענטש זאגט צו עפעס און ער איז עס נישט מקיים ער מאכט א נדר האלט עס נישט איין שטארבט זיין פרוי שנאמר אם אין לך לשלם אויב דו האסט נישט צו באצאלן דיין נדר למה יקח משכבך מתחתיך איז משכבך גייט ארויף אויף די פרוי. איז פאר מען גייט ווייטער וועל איך דערציילן דא א זייער א שיינע מעשה וואס די צאנזער רב האט דערציילט. פון זיין רבי רבי שלום קאמינקער אז אמאל איז געווען א גרויסער קארגע עושר איז געקומען אמאל צו אים צו רבי שלום און האט דערציילט אז ער מיט זיין פרוי זיי פארטראגן זיך קיינמאל נישט און ער בעט אז דער רבי זאל איר זאל איר שעלטן אז זיין פרוי זאל שטארבן האט אים דער רבי געזאגט דער קאמינקער רב געזאגט מען קען נישט סתם אזוי שעלטן א צווייטע איד איך האב אבער א עצה די גמרא זאגט מסכת שבת אז בעוון נדרים מתה אשתו של אדם האב איך א גוטע עצה ס'איז פונקט יעצט געקומען צו מיך א שטאט וואס דארף א מקווה ס'קאסט זייער אסאך געלט סאו דו זאלסט שנודערן, זאלסט זיך אונטערנעמען, זאלסט געבן א נדר אז דו גייסט אויסצאלן די מקווה, און דו גייסט זיך עס נישט מקיים זיין, און אזוי וועט דיין פרוי נפטר געווערן. ער האט נישט געטראכט קיין סאך, ער האט זיך אונטערגענומען מיט א נדר אז ער גייט געבן די מקווה און איז אהיימגעגאנגען. דורכגעגאנגען א שטיק צייט, און ס'איז גארנישט געשען, ער האט געהאט נאך מער געלט, און זיין ווייב האט געלעבט, און גארנישט איז נישט געשען, איז צוריק געקומען צום רבי און געזאגט אז ס'איז גארנישט, אלעס פארט כשורה. האט אים דער רבי געזאגט, שטייט אשתו מתה, דיין ווייב זאל שטארבן, דארף מען זיך אויפפירן צו איר אזוי ווי א פרוי א ווייב. טאמער דו גייסט דיך קריגן מיט איר אגאנצן טאג הייסט עס נישט ווי זי איז דיין ווייב. ממילא ווערט נישט מקויים די מאמר חזל. האב איך א גוטע עצה, זאלסט דיך איבערבעטן מיט איר, זאלסט דיך מער נישט קריגן מיט איר, און דעמאלטס גייט מקויים ווערן וואס חזל זאגן. און אזוי איז טאקע געווען. ס'איז געווארן דארטן שלום בית, און אלעס איז געווען פיין און וואויל. אין א שיינעם טאג און זי איז געווארן קראנק, זי איז געווארן ביטער קראנק, זי האט ממש געהאלטן ביים שטארבן, איז ער שנעל געקומען צו לויפן צום רעבען, געזאגט רעבע רעבע יעצט, יעצט איז שוין גוט, יעצט וויל איך שוין נישט זאל שטארבן, האט אים דער רבי שלום קאמינקער געזאגט יעצט איז שוין נישט דא קיין שום עצה, איינציגסטע עצה וואס דו האסט איז דו מוזט באצאלן דיין נדר, אויפבויען די מקווה, געלט האט ער דאך געהאט, נאר ער איז געווען קארג, וואס טוט מען נישט אז די ווייב זאל בלייבן לעבן, האט ער אויסגעצאלט די גאנצע מקווה און זיין ווייב איז געזונט געווארן. האט צאנזער רב שטארק מפליג געווען די מעשה און ער האט געזאגט אז דער ר' שלום קאמינקער האט דא אויפגעטון צוויי זאכן אויף איינמאל, סיי ער האט געמאכט אז א קארגע עושר זאל געבן געלט, און סיי ער האט צוריק געברענגט שלום בית דארטן ביי דעם ביי דעם עושר אינדערהיים. סאו דאס איז געווען די ברייתא פון ר' נתן. אבער רבי אומר, בעוון נדרים, בנים מתים, רחמנא לצלן, כשהם קטנים, א מענטש'ס קינדער, גייען אוועק פון די וועלט זענען יונג שנאמר אל תתן את פיך לחטיא את בשרך, אז את פיך א זאך וואס דו זאגסט ארויס פון די מויל זאל מחטיא זיין דיינע בשר די קינדער, ואל תאמר לפני מלאך מוות כי שגגה היא, זאלסטו נישט זאגן אז עס איז געווען א שגגה, למה יקצוף האלקים על קולך, וחבל את מעשה ידיך איז איזה הן מעשה ידיו של אדם, הוי אומר, בניו ובנותיו של אדם וואס רחמנא ליצלן זיי ווערן נפטר בעוון נדריו של אדם, תנו רבנן מ'האט געלערנט אין א אנדערע ברייתא, בעוון נדרים בנים מתים, דברי רבי אלעזר בר' שמעון, רבי יהודה הנשיא אומר, דאס איז די רבי וואס אונז האבן געהאט פריער, בעוון ביטול תורה. די עוון פון ביטול תורה. פרעגט די גמרא בשלמא למאן דאמר בעוון נדרים כדאמרן מ'האט עס ארויסגעלערנט פון א פסוק, אלא למאן דאמר, באוואוינט ביטול תורה, מאי קרא ווי איז דאס מרומז אין די פסוק? ענטפערט די גמרא דכתיב שטייט אין ירמי', לשוא הכיתי את בניכם, מוסר לא לקחו, וועגן מוסר לא לקחו, מוסר גייט ארויף אויף די תורה, זאגט רשי, וועגן דעם איז הכיתי את בניכם. איז רבי נחמן בר יצחק אמר למאן דאמר בעוון נדרים נמי מהכא, אויך די מאן דאמר וואס זאגט אז עס איז בעוון נדרים, וועגן די איז אויך מרומז דא אין די פסוק ווייל שטייט לשוא הכיתי, פשוט מיינט אז לשוא הכיתי איז עס געווען אומזיסט, אבער דרש'ן איך לשוא הכיתי את בניכם על עסקי שוא וואס דאס איז א שבועת שוא. פרעגט די גמרא אונז האבן יעצט געהאט אין די ברייתא רבי יהודה הנשיא זאגט בעוון ביטול תורה, פרעגט די גמרא מכדי רבי יהודה הנשיא היינו רבי, רבי, און אונז האבן געהאט געזען אין די פאריגע ברייתא זאגט בעוון נדרים, וויאזוי שטימט עס? ענטפערט די גמרא, בתר דשמעה מרבי אלעזר ברבי שמעון, נאכדעם וואס אונז לערנען מיר אין די צווייטע ברייתא וואס רבי אלעזר ברבי שמעון האט געזאגט אז עס איז בעוון נדרים, דעמאלטס האט ער עס מקבל געווען, איז די ערשטע ברייתא וואס אונז האבן געזען איז געלערנט געווארן נאכדעם, דארטן האט ער שוין געזאגט נאכדעם וואס ער האט מקבל געווען פון רבי אלעזר ברבי שמעון. זאגט די גמרא, פליגי בה רב חייא בר אבא ורבי יוסי, חד אמר איינער זאגט בעוון מזוזה, מיט דעם וואס מען איז נישט נזהר אין הלכות מזוזה, דאס איז וואס מענטשנ'ס קינדער רחמנא ליצלן ווערן נפטר, וחד אמר בעוון ביטול תורה, איז למאן דאמר בעוון מזוזה, איז מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו. איז רש"י מסביר, שטייט אין פסוק למען ירבו ימיכם וימי בניכם איז גלייך פאר דעם שטייט מזוזה. אז טאמער א מענטש חס ושלום פארקערט ער איז נישט נזהר אין מזוזה איז נישטא קיין אריכות ימים פון ימי בניכם. למאן דאמר בעוון ביטול תורה מקרא נדרש לפניו ולפני פניו גייט עס ארויף סיי אויף עוון ביטול תורה און סיי אויף די מזוזה גייט עס ארויף אויך אויף די ענין פון פון לערנען וואס עס שטייט פאר דעם.

רחמנא ליצלן, די בלוט פון די קינדער. רב נחמן בר יצחק אמר למאן דאמר בעוון מזוזה נמי מהכא דכתיב וואס שטייט דארטן דעם זעלבן פסוק לא במחתרת מצאתים דרש'ן איך שעשו פתחים כמחתרת אז זיי האבן פארשוועכט זייערע טירן אז ס'איז נישט געווען דארטן די מזוזות. אמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט כל הזהיר בציצית יעדער איינער וואס איז נזהר אין ציצית זוכה, ומשמשים לו ב' אלפים וח' מאות עבדים עס גייען אים באדינען צוויי טויזנט און אַכט הונדערט קנעכט לעתיד לבוא שנאמר כה אמר ה' צבקות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר נלכה עמכם איז בפשטות לערנט אז סגייט זיין צען צען גוים גייען אים נאכלויפן אבער אין זשע מוז זיין צען פון אלע זיבעציג פעלקער קומט אויס צען מאל זיבעציג איז זיבן הונדערט פון יעדע כנף איז זיבן הונדערט מאל פיר איז צוויי טויזנט און אַכט הונדערט. זאגט די גמרא ווייטער סימן שנאה חלה תרומה נגזלת דינא שבועה שיפוכתא גילויא ונבלותא. תניא אונז האבן געלערנט גייט די גמרא אויסרעכענען נאך געוויסע עבירות און די עונשים וואס קומט פאר די עבירות אונז האבן געלערנט אין א ברייתא ר' נחמיה אומר בעוון שנאת חינם מיט די עבירה פון שנאת חינם וואס מיינט שנאת חינם זאגט רשי אונז זעמיר צוגעוואוינט אז מען האט פיינט פאר גארנישט זאגט רשי ניין מען האט נישט געזען א זאך א דבר עבירה וואס מען זאל אים מעגן פיינט האבן ס'הייסט אפילו קענסט האבן חשבונות ביז איבערמארגן טאמער די האסט נישט קיין היתר על פי תורה מען זאל מעגן פיינט האבן הייסט עס שנאת חינם, איז מיט די עבירה מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, קומט אריין א א מריבה, א געפעכט, מען שלאגט זיך ביי די מענטשן אינדערהיים, ואשתו מפלת נפלים, ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים, זיינע קינדער רחמנא ליצלן שטארבן ווען זיי ווען זיי זענען יונג, איז רשי זאגט אז עס איז מידה כנגד מידה, אז ער האט געמאכט א שנאה צו יענעם, ווערט צוגענומען פון אים די זאכן וואס א מענטש האט ליב. רבי אלעזר ברבי יהודה אומר בעוון חלה, טאמער מ'איז נישט נזהר אין הפרשת חלה, אין ברכה במכונס, עס קומט נישט אריין א ברכה אין די צוזאמגענומענע, דאס הייסט אין די סטארעדזש פון די וויין און שמן וואס א מענטש נעמט אריין, און מארה משתלחת בשערים, און ס'קומט אריין א קללה אין די פרייזן, און וזורעין זרעים ואחרים אוכלים, אפילו מ'פלאנצט איין, מ'זייעט איין, איז אנדערע מענטשן עסן עס, שנאמר אף אני אעשה זאת לכם, והפקדתי עליכם בהלה, את השחפת ואת הקדחת, מכלות עינים ומדיבות נפש, זרעתם לריק זרעכם ואכלוהו אויביכם, אפילו ענק גייען איינזייען, אנדערע מענטשן גייען עס אויפעסן, אל תקרי בהלה, אלא בחלה, דאס איז מידה כנגד מידה, וואס ענק האבן געהאט, נישט ענק האבן נישט אראפגענומען פון די חלה, גייען ענק נישט האבן. אבער ואם נותנין, אויב מען געט יא חלה אזוי ווי די הלכה זאגט, מתברכין, דעמאלטס קומט יא אריין א ברכה, עס קומט אריין א השפעה, שנאמר, ראשית עריסותיכם תתנו לכהן, להניח ברכה אל ביתך, א פסוק אין יחזקאל. זאגט די ברייתא ווייטער בעוון ביטול תרומות ומעשרות וואס א מענטש איז מבטל הפרשת תרומות ומעשרות שמים נעצרים מלהוריד טל ומטר ס'ווערט אפגעהאלטן פון די הימל ס'זאל אראפקומען טל ומטר און דורך דעם קומט ארויס אז היוקר הווה ס'קומט זייער א טייערקייט די פרייזן גייען ארויף והשכר די די די די ריווח אבד מענטשן פארלירן די גאנצע פראפיט ובני אדם רצין אחר פרנסתן ואין מגיעין מ'לויפט און מ'לויפט און מ'לויפט מ'יאגט זיך און מ'מוטשעט זיך און מ'האט נישט קיין פרנסה שנאמר ציה גם חום יגזלו מימי שלג שאול חטאו איז מאי משמע וויאזוי איז מרומז דאס אין די פסוק, תנא דבי רבי ישמעאל, בשביל דברים שציוויתי אתכם בימות החמה, וואס איך האב אים געזאגט אז מען זאל אראפנעמען בימות החמה, וואס דעמאלטס איז די זמן וואס מען דארף אראפנעמען איז ציוה איז א לשון פון ציווי, און דעמאלטס און ולא עשיתם ענק האבן עס נישט געטון, איז יגזלו מכם מימי שלג בימות הגשמים גייט נישט זיין די ווינטער גייט נישט זיין די רעגן. אבער ואם נותנין מתברכין שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר השם צבקות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די ענק קענען מיך אויספרובירן טאמער איך וועל נישט עפענען פאר ענק בשכר וואס ענק זענען מפריש תרומות און מעשרות די ארובות השמים און כ'וועל ברענגען אויף ענק ברכה עד בלי די מאי עד בלי די אמר רמי בר חמא אמר רב עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, און מ'וועט שוין נישט האבן קיין כח צו זאגן די, עס וועט זיין אזוי פיל גוטס אז מען וועט זאגן גענוג גענוג גענוג. באשעפער זאל העלפן עס זאל טאקע זיין א שפע פאר יעדעם איינעם. און מיר גייען מארגן ווייטער.